זאגט די גמרא אין מסכת שבת דף ט' עמוד א', האלט מען יעצט אויבן, איז געשטאנען אין די ברייתא וואס די גמרא האט געהאט אראפגעברענגט דף ו' עמוד א', אחרים אומרים, אסקופה וואס איז א שוועל פון א טיר וואס איז צווישן די רשות היחיד און רשות הרבים, איז די שוועל משמשת שתי רשויות ס'באדינט ביידע רשותים, ס'הייסט די אינעווייניגסטע וואס איז רשות היחיד, און דרויסן וואס איז רשות הרבים, און ס'גייט זיך ווענדן. בזמן שהפתח פתוח, ווען די טיר פון די רשות היחיד איז אפן, דאס הייסט די שוועל איז אפן צו די רשות היחיד, כלפנים, דעמאלטס האט די אסקופה, די שוועל, א דין אזוי ווי רשות היחיד. מה שאין כן פתח נעול, אויב די טיר איז צוגעמאכט, ס'איז פארמאכט, קומט אויס אז די אסקופה, די שוועל, איז אפגעטיילט פון די רשות היחיד, ממילא כלחוץ, האט די שוועל א הלכה אזוי ווי רשות הרבים. פרעגט די גמרא ואף על גב דלית ליה לחי, איז רש"י מסביר דא די גמרא'ס קשיא, אז די גמרא האט פארשטאנען אז די שוועל רעדט זיך נישט קיין שוועל פון א הויז וואס איז א רשות היחיד, נאר ס'רעדט זיך א שוועל פון א מבוי. צו פארשטיין בעסער וואס די גמרא גייט יעצט זאגן, דארף מען נאכאמאל איבערגיין וויאזוי די סדר איז געווען דעמאלטס, וויאזוי מ'האט געלעבט, וויאזוי די שטעט איז געווען אויסגעשטעלט. אין מיטן שטאט איז געווען די גרויסע גאס די רשות הרבים, ס'איז געווען זייער ברייט און ס'איז אפן פון איין עק שטאט ביז די אנדערע. אין די זייט פון די גרויסע גאס איז געווען מבוי'ס. די מבוי איז געווען אזוי ווי א דעד ענד, ס'איז געווען צוגעמאכט פון די דריי זייטן, און אין די מבוי איז געווען אפן חצירות, אזעלכע פראנט יארדס און יעדע חצר איז געווען אפאר הייזער. די מבוי איז א רשות היחיד, ס'האט דריי מחיצות, מן התורה איז עס רשות היחיד, און מ'מעג געהעריג מטלטל זיין אין די מבוי, חזל האבן גע'אסר'ט אבער אז מ'טאר נישט מטלטל זיין אין די מבוי ווייל ס'איז אפן צו די רשות הרבים, און ווי ס'ווערט מבואר אין מסכת עירובין האבן חזל אויך מתקן געווען אז טאמער מ'וויל יא קענען מטלטל זיין אין די מבוי איז דא צוויי וועגן וויאזוי מ'קען עס מתקן זיין, אדער לייגט מען א לחי דאס הייסט מ'לייגט א פאול אין די הייעך ביי די עפענונג פון די טיר פון די מבוי, ביי די שוועל פון די עפענונג פון די מבוי צו די רשות הרבים לייגט מען דארטן א לחי, וואס דאס ווייזט אז ס'איז אפגעטיילט, די מבוי איז אפגעטיילט פון די רשות הרבים, אדער קען מען לייגן א קורה וואס דאס איז א קליינע האלץ אדער א ביעם אן טאפ וואס ס'לויפט דורך העכער די עפענונג, און דאס דארף זיין ברייט א טפח, און דאס האקט אפ פון די מבוי ביז די רשות הרבים. זאגט רש"י אז אונז רעד מיר יעצט די אסקופה, די שוועל וואס אונז רעד מיר דא, רעדט מען פון א שוועל פון א מבוי, נישט פון א הויז, נישט פון א חצר, מען רעדט פון א מבוי וואס איז אפן צו די רשות הרבים. ממילא פרעגט די גמרא, ואף על גב דלית ליה לחי, גייסטו מיר זאגן אז טאמער די טיר פון די מבוי איז אפן, גייט מען מעגן מטלטל זיין אונטער די שוועל אפילו טאמער די שוועל האט נישט קיין לחי? דארף מען צולייגן אז אפילו טאמער מען רעדט דא אזא מין שוועל וואס מען וואלט געהאט געלייגט א לחי וואס זאל מתיר זיין מען זאל קענען טראגן אין די מבוי, לייגט מען דאך אבער די לחי נישט ביי די גאנצע דיקעקייט פון די וואנט וואס די שוועל איז דארטן, מען לייגט דאך עס גלייך לעבן די עפענונג גלייך לעבן די מבוי. קומט אויס איז רש"י מסביר אז די לחי איז מתיר מען זאל מעגן טראגן אין די מבוי, אבער נישט אין די שוועל. גייט די גמרא אראפברענגען יעצט א מימרא אז טאמער מען האט געוואלט מטלטל זיין אויכעט אין די שוועל, דאס הייסט אין די דיקעקייט פון די עפענונג פון די מבוי, האט מען געדארפט האבן נאך א לחי דארטן, ואמר רב חמא בר גוריא אמר רב, תוך הפתח, אין די עפענונג פון די מבוי, צריך לחי אחר להתירו, דארפסטו לייגן א פרישע לחי ביי די עק פון די אסקופה, ביי די עק פון די שוועל, נענטער צו רשות הרבים, וואס דאס זאל מתיר זיין מען זאל מעגן טראגן נישט נאר אין די מבוי נאר אויכעט אונטער די עפענונג אין די שוועל וואס דארטן עפענט זיך. איז די גמרא ממשיך מיט די קשיא, וכי תימא וועסטו וועלן ענטפערן דלית ביה ד' על ד', אז די אסקופה, די שוועל פון די מבוי, הגם עס איז ברייט פיר טפחים, אבער עס איז נישט טיף פיר טפחים, די דיקעקייט פון די וואנט איז נישט קיין פיר טפחים. ממילא איז רש"י מסביר, די גמרא זאגט וואלסטו ווען אפשר געקענט קלערן אז ווייל ס'איז נישט קיין ד' על ד' האט עס נישט קיין חשיבות פאר זיך, אין אזא פאל, לייגט רש"י צו, וואלט מען אפשר געקענט קלערן אז די גאנצע וואנט ווערט א לחי, ממילא וואלסטו געקענט טראכטן אז מען קען דארטן יא מטלטל זיין אין די גאנצע עפענונג, ס'איז נישט אמת, פרעגט די גמרא והאמר רב חמא בר גוריא אמר רב, תוך הפתח, אויף די שוועל פון די מבוי, אף על פי שאין בו ד' על ד', אפילו טאמער ס'איז נישט דיק גאנצע ד', צריך לחי אחר להתירו דארף מען יא האבן א נייע לחי וואס זאל זיין נענטער צו רשות הרבים מתיר צו זיין די טילטול אין די אסקופה, אויב אזוי פרעגט די גמרא, פארוואס זאגט די ברייתא, וואס זאגט אחרים, טאמער די פתח איז פתוח, טאמער די טיר פון די מבוי איז אפן מעג מען מטלטל זיין אין די אסקופה? ענטפערט די גמרא, אמר רב יהודה אמר רב הכא באסקופת מבוי עסקינן, מען רעדט טאקע פון אסקופת מבוי אזוי ווי מען האט גערעדט ביז יעצט, אבער אנדערש ווי אונז האבן געמיינט ביז יעצט, אז די סיבה פארוואס מען מעג מטלטל זיין אין די מבוי איז וועגן מען האט געלייגט א לחי ביים טיר, זאגט יעצט די גמרא, ענטפערט רב יהודה אמר רב, ניין, דא רעדט מען אז מ'האט געלייגט א קורה, דאס הייסט ביי די דאך פון די עפענונג האט מען געלייגט א קליינע קורה, א קליינע האלץ וואס איז ברייט א טפח, און חציו מקורה וחציו שאינו מקורה, וויבאלד מ'לייגט א קורה מתיר צו זיין טילטול, קומט אויס מ'האט נישט געלייגט א געהעריגע דאך העכער די עפענונג פון די מבוי, מ'האט דאך נאר געלייגט די קורה מתיר צו זיין די טילטול. האט מען עס געלייגט א טפח, איז די טפח וואס מען לייגט, די קורה וואס מען לייגט איז די טפח נענטער צו די מבוי, וקירויו די קורה איז כלפי פנים. און מען דארף צולייגן נאך איין זאך, אין מסכת עירובין איז דא א מחלוקת אויב מען מעג מטלטל זיין אונטער די קורה, טאמער עס איז מותר להשתמש בקורה אדער אסור להשתמש בקורה, איז רש"י מסביר, אונזער תירוץ דא גייט, לויט די מאן דאמר, מותר להשתמש בקורה. אבער, מען מעג זיך באנוצן נאר אונטער די קורה, פארשטייט זיך די אנדערע האלב פון די פתח וואס איז נישט דא קיין קורה העכער יענע חלק טאר מען זיך נישט באנוצן, און אויכעט די חלק וואס מען מעג זיך באנוצן אונטער די קורה, איז נאר ווי לאנג די קורה איז אין קראפט, דאס הייסט די טיר פון די פון די מבוי איז אפען, איז עס דאך איז אפען צו די רשות הרבים, דארף מען צוקומען צו די קורה וואס זאל מתיר זיין מטלטל צו זיין אינעווייניג אין די מבוי. דעמאלט זאג איך אז ווילאנג די קורה איז אין קראפט מעג מען זיך אויך מטלטל זיין אונטער די קורה, מה שאין כן טאמער די טיר פון די מבוי איז צוגעמאכט, וואס דעמאלט דארף מען נישט צוקומען צו די קורה זאל מתיר זיין מטלטל צו זיין אין די מבוי, ווייל די מבוי איז פארמאכט פון אלע זייטן און דעמאלטס האט נישט די ברעטל העכער די טיר האט עס נישט קיין שם קורה ווייל עס איז נישט מתיר מטלטל צו זיין אין ערגעץ. אין אזא פאל עס האט נישט קיין שם קורה קען מען נישט מטלטל זיין אונטער דעם, ממילא זאגט די גמרא זייער שיין. חציו מקורה וחציו שאינו מקורה, די אסקופה, די שוועל, האט א קורה העכער זיך וואס איז נאר אויף א חלק פון די טיר, און קירויו כלפי פנים די קורה איז נענטער צו די מבוי, איז פתח פתוח אויב די טיר פון די מבוי איז אפן איז כלפנים מעג מען מטלטל זיין אונטער די קורה אזוי ווי אינעווייניג וויבאלד מותר להשתמש תחת הקורה, מה שאין כן פתח נעול טאמער די טיר איז פארמאכט איז כלחוץ. איז רש"י מסביר פארוואס פעלט זיך אויס מסביר צו זיין דא רעדט זיך פון אסקופת מבוי, וויבאלד אונז האמיר א הלכה אז פי תקרה יורד וסותם, דאס הייסט אויב מען האט א דאך וואס איז ד' זאגט מען אז ס'איז אזוי ווי ס'קומט אראפ א מחיצה ביז אונטן, און געווענליך אז מען האט א שוועל פארנט פון די הויז איז עס. ד' על ד', אין אזא פאל מען האט א דאך העכער די שוועל, זאגט מען פי תקרה יורד וסותם, איז דאס אליינס איז מתיר מען זאל מעגן מטלטל זיין אונטער די אסקופה אייביג. אבער וויבאלד די גמרא וויל מסביר זיין די אחרים וואס זאגן אז טאמער די טיר איז פארמאכט טאר מען נישט מטלטל זיין אונטער די אסקופה, זאגט מען אז ס'רעדט זיך פון אסקופת מבוי, און ס'רעדט זיך אין א פאל וואס האט נישט קיין דאך, מען האט נאר געלייגט א קורה און די קורה איז נאר א טפח, עס איז נישט ברייט קיין פיר טפחים, זאגט מען נישט פי תקרה יורד וסותם. רב אשי אבער קומט זאגן א אנדערע תירוץ מסביר צו זיין די אחרים און ס'קען זיך יא רעדן אפילו ביי אסקופת בית. זאגט די גמרא ווייטער רב אשי אמר לעולם באסקופת בית עסקינן, לעולם רעדט מען יא ביי די שוועל פון א טיר, און געווענליך טאקע די שוועל פון די טיר האט יא א דאך וואס איז פיר, אבער דא רעדט זיך אזא מין דאך וואס איז טאקע געווען ברייטער די ברייט פון פיר אבער ס'איז געווען צוטיילט אינדערמיט, וכגון שקירה בשתי קורות, ער האט געהאט געלייגט צוויי ברעטער די דאך איז געווען צוטיילט אין צוויי. וואס שאין בזו ארבעה ואין בזו ארבעה, ס'איז געווען צוויי קליינע חלקים, און יעדע פון זיי איז נישט געווען ברייט קיין פיר טפחים, אבער ואין בין זו לזו שלשה, ס'איז נישט געווען קיין גאנצע דריי טפחים צווישן איין דעכל און די אנדערע דעכל, און אונז ווייסן מיר דאך אז טאמער ס'איז נישטא קיין דריי אינדערמיט, ווערט עס גערעכנט ווי איין גרויסע דאך. און דארף מען צולייגן אויכעט זאגט די גמרא ודלת באמצע, די טיר וואס פארמאכט די הויז איז געווען צווישן די צוויי דעכלעך, ממילא לויט דעם זאגט רב אשי שטימט זייער גוט די ווערטער פון די אחרים, טאמער עס איז פתח פתוח טאמער די טיר איז געווען אפן קומט אויס אז די צוויי דעכעלעך העכער די איסקופה ווערט גערעכנט ווי איין גרויסע דאך איז דאך עס א ד' ממילא זאגט מען פי תקרה יורד וסותם האסט א געהעריגע דאך מעג מען מטלטל זיין מה שאין ממילא איז כלפנים, מה שאין כן פתח נעול, אויב די טיר פון די הויז וואס איז צווישן די צוויי דעכעלעך איז פארמאכט, קומט אויס דו האסט א זאך וואס איז מפסיק צווישן איין דעכל און די אנדערע, און די דעכל וואס איז געבליבן אינדרויסן האט נישט קיין גאנצע פיר, זאגט מען נישט קיין פי תקרה יורד וסותם, ממילא בלייבט עס כלחוץ. גייט די גמרא צוענדיגן יעצט מסביר צו זיין די ברייתא וואס אונז האמיר געהאט דף ו', די לעצטע שטיקל פון די ברייתא, און מיט דעם ענדיגט זיך די סוגיא. איז געשטאנען אין די ברייתא ואם היתה איסקופה גבוהה י' ורחבה ד', אויב די איסקופה די שוועל איז געווען א זאך פאר זיך, ס'איז געווען הויעך צען טפחים און ס'איז געווען ברייט ד', הרי זו רשות לעצמה. איז משמע אז מ'טאר נישט אפילו מטלטל זיין פון די בית צו דעם. מסייע ליה לרב יצחק בר אבדימי, דאמר רב יצחק בר אבדימי אומר היה רבי מאיר, כל מקום שאתה מוצא ב' רשויות, יעדע פלאץ ווי דו טרעפסט צוויי רשותים, והן רשות אחת, אפילו טאמער עס איז די זעלבע סארט רשות, כגון עמוד ברשות היחיד גבוה י' ורחב ד', וואס די עמוד איז אין די רשות היחיד, איז ווייל ס'איז גבוה י' און ס'איז רחב ד', איז עס א רשות היחיד, אבער ס'איז א רשות פאר זיך, נעבן די אנדערע רשות היחיד. ממילא זאגט ער א גרויסע חידוש אסור לכתף עליו, טאר מען זיך נישט באנוצן מיט דעם, דאס הייסט איינער וואס שטייט אין די רשות היחיד טאר זיך נישט באנוצן מיט די עמוד ארויפצולייגן עפעס אויף זיין אקסל, דאס הייסט ער וויל עפעס לייגן אויפן עמוד און פון דארטן צו זיין אקסל טאר ער עס נישט טון, הגם ער איז אין רשות היחיד און מען מעג מטלטל זיין פון איין רשות היחיד צו די אנדערע, זאגט אבער ר' מאיר אז וויבאלד די אנדערע רשות היחיד איז אפגעטיילט אינגאנצן ס'איז הויעך צען אפגערוקט פון די רשות היחיד, טאר מען נישט גזירה משום תל ברשות הרבים. ווען די עמוד וואס איז הויעך צען וואלט ווען געווען אין רשות הרבים, וואלט איך דאך געווען א איסור דאורייתא מטלטל צו זיין, מוציא זיין פון די רשות היחיד צו די רשות הרבים אדער פארקערט, וויבאלד ס'איז א רשות היחיד, מ'טאר נישט מוציא מכניס זיין פון רשות יחיד צו רשות הרבים. ממילא אפילו טאמער די תל די עמוד איז אין רשות היחיד, טאר מען נישט. וויבאלד ס'איז צוויי אנדערע סארטן רשות היחיד'ס, איז דאס איז די סיום הברייתא וואס אונז האמיר געזען, אז טאמער די איסקופה איז הויעך צען, קומט אויס הגם די איסקופה איז א רשות היחיד, אבער וויבאלד ס'איז א אנדערע סארט רשות היחיד איז אפגעטיילט און זעט אויס אנדערש, ממילא טאר מען נישט מטלטל זיין פון די רשות היחיד צו די איסקופה אדער פארקערט. גיימיר יעצט ארויף צו דף ט עמוד ב. זאגט די משנה לא ישב אדם לפני הספר, א מענטש זאל זיך נישט זעצן פאר א שערער, זאל זיך נישט אראפ זעצן זיך אפשערן, סמוך למנחה, אויב ס'איז פאר די צייט וואס מ'דארף דאווענען מנחה. איז דא רעדט מען פון א זאך וואס איז לאו דווקא נוגע פאר הלכות שבת, איז רשי מסביר, וויבאלד די משנה גייט ממשיך זיין שפעטער די נעקסטע משנה זאכן וואס איז נוגע פאר שבת, פאנגט מען שוין אן מיט זאכן וואס איז נוגע אויך אינמיטן די וואך, און ס'איז פרטי הלכות וואס איז נישט אזוי באריכות, זאגט מען עס פאר דעם און נאכדעם קומט מען צו צו די הלכות פון שבת. סאו זאגט די משנה ווען ס'קומט די צייט וואס מ'דארף דאווענען מנחה, טאר מען זיך נישט אראפזעצן זיך אפשערן עד שיתפלל ביז ער דאווענט. די זעלבע זאך לא יכנס אדם למרחץ א מענטש זאל נישט אריינגיין אין א מרחץ זיך וואשן, ולא לבורסקי גיין אין א פלאץ אויסארבעטן די. הויט, אויסארבעטן די לעדער, און ולא לאכול זאל זיך נישט אראפזעצן עסן, ולא לדין זאל זיך נישט אראפזעצן צו א דין תורה, וויבאלד דאס איז זאכן וואס נעמען לאנג, ממילא זאל מען זיך נישט אראפזעצן טאמער ס'איז געקומען די צייט פון דאווענען מנחה, ואם התחילו אין מפסיקין, אבער טאמער מ'האט יא אנגעפאנגען אפילו מ'האט אנגעפאנגען באיסור, איז מען נישט מפסיק, וויבאלד תפילה איז נאר א דרבנן, מה שאין כן א זאך וואס איז א דאורייתא איז מען יא מפסיק, זאגט די משנה מפסיקין לקריאת שמע, מה שאין כן צו ליינען קריאת שמע אויב ס'איז געקומען די צייט וואס מ'קען ליינען קריאת שמע דארף מען מפסיק זיין, טאמער מ'האט אנגעפאנגען באיסור, ואין מפסיקין לתפילה, די משנה ענדיגט צו נאכאמאל די זעלבע הלכה וואס מ'האט געהאט אנפאנג, אבער טאמער מ'האט שוין אנגעפאנגען דארף מען נישט מפסיק זיין צו דאווענען. יעצט, די משנה האט נישט מסביר געווען וועלכע סארט מלאכה מ'רעדט דא, וויבאלד יעדע פון די זאכן וואס די משנה האט אויסגערעכנט איז דא מ'קען עס מאכן קערצער און ס'איז דא א אופן וואס מ'מאכט עס לענגער, למשל א סעודה, איז דא א סעודה קטנה איז דא א סעודה גדולה, וועלכע סארט סעודה רעדט מען דא? אויך מנחה, וועלכע מנחה רעדט מען, גלייך נאך חצות היום וואס מ'קען שוין דאווענען מנחה וואס איז מנחה גדולה, אדער מ'רעדט מער סוף טאג וואס ס'ווערט שוין שפעטער וואס דאס איז מנחה קטנה. פרעגט די גמרא, הי סמוך למנחה, דאס וואס די משנה האט געזאגט אז מ'טאר נישט אנפאנגען צו עסן למשל פאר מנחה, וועלכע מנחה רעדט מען? אילימא למנחה גדולה, וואס מנחה גדולה איז א האלבע שעה נאך חצות היום פאנגט זיך אן מנחה גדולה, סמוך למנחה גדולה מיינט א האלבע שעה פארדעם, דאס הייסט לאמיר זאגן א טאג וואס איז. פון זעקס אינדערפרי ביז זעקס ביינאכט, וואס נאך צוועלף אזייגער איז פונקטליך חצות היום, איז צוועלף אזייגער ווערט סמוך למנחה גדולה. פרעגט די גמרא, וועסטו וועלן זאגן אונזער משנה רעדט זיך ביי מנחה גדולה, אמאי לא, פארוואס זאל מען לכתחילה נישט אנפאנגען צו טון איינע פון די זאכן וואס די משנה רעכנט אויס, האיכא שהות ביום טובא ס'נאך דא גענוג נאך צייט אינעם טאג, וואס איז די פראבלעם טאמער מ'פאנגט עס אן צו טון אלא מוז זיין צו פארשטיין פארוואס לכתחילה טאר מען עס נישט טון, מוז זיין ס'רעדט זיך, סמוך למנחה קטנה. ווען איז מנחה קטנה? זאגט רש"י, ניין און א האלב שעה אריין אינעם טאג. וואס דעמאלטס האט מען, געווענליך, מקריב געווען דעם תמיד של בין הערביים. וואס דאס איז, אין אונזער משל וואס מ'האבן פריער דערמאנט, איז אז דריי דרייסיג נאכמיטאג איז מנחה קטנה, קומט אויס אז פון דרייע און ווייטער הייסט עס סמוך למנחה קטנה, איז דאס זאגט אונזער משנה, אז א מענטש זאל נישט גיין זיך אראפזעצן, זיך שערן, סמוך למנחה קטנה פון דריי אזייגער און ווייטער. פרעגט די גמרא אויב דאס איז פשט פון אונזער משנה, קומט אויס אז די משנה איז ממשיך אם התחילו אין מפסיקין, טאמער אבער מען האט שוין יא אנגעפאנגען דארף מען נישט מפסיק זיין אפילו פון מנחה קטנה. פרעגט די גמרא אויב דאס איז פשט אין אונזער משנה, נימא תיהוי תיובתא דרבי יהושע בן לוי זאל איך זאגן אונזער משנה איז א סתירה מיט רבי יהושע בן לוי, דאמר רבי יהושע בן לוי, רבי יהושע בן לוי האט געזאגט א הלכה, כיוון שהגיע זמן תפילת המנחה, איינמאל ס'איז אנגעקומען די זמן פון תפילת המנחה, און ער רעדט דא פון מנחה קטנה, אסור לאדם שיטעום כלום, מ'טאר גארנישט טועם זיין, קודם שיתפלל תפילת מנחה, איז מה דאך אז מ'טאר נישט טועם זיין, אוודאי טאמער מ'האלט אינמיטן א סעודה, אויב מ'האט אנגעפאנגען באיסור על כל פנים, זאל ער דארפן מפסיק זיין. ענטפערט די גמרא, לא. ס'איז נישט קיין קשיא, לעולם סמוך למנחה גדולה, לעולם רעדט זיך אונזער משנה סמוך למנחה גדולה, אזוי ווי מ'האט געהאט געזאגט פון פריער. איי האסטו געפרעגט פארוואס לכתחילה טאר מען נישט אנפאנגען איינע פון די זאכן וואס די משנה רעכנט אויס, ס'איז נאך דא זייער אסאך צייט? וועל איך דיך זאגן, אונזער משנה רעדט זיך ביי אזא סארט זאך וואס ס'נעמט זייער לאנג צו טון, און די גמרא גייט יעצט מסביר זיין די אלע זאכן וואס די משנה האט אויסגערעכנט, ווען ס'רעדט זיך אזא אופן וואס ס'נעמט זייער לאנג צו טון. בתספורת בן אלעשה. דאס וואס די משנה האט געזאגט אז מ'טאר זיך נישט אראפזעצן זיך שערן די האר רעדט זיך ביי אזא מין העיר קאט וואס איז זייער קאמפליצירט און ס'נעמט זייער לאנג, און דאס איז א זאך וואס ווילאנג ס'נעמט אזוי לאנג לכתחילה זאל מען עס נישט טון אפילו סמוך למנחה גדולה. דאס וואס איז געשטאנען אין די משנה ולא למרחץ רעדט זיך לכולא מילתא דמרחץ איז רש"י מסביר פון אנפאנג ביזן סוף מען מען רייבט זיך און מען וואשט זיך אפ מיט הייסע וואסער נאכדעם קאלטע וואסער נאכדעם איז מזיע, ס'איז געווען א לאנגע פראצעדור, און דאס זאל מען נישט טוהן לכתחילה סמוך למנחה גדולה. ולא לבורסקי, רעדט זיך לבורסקי גדולה, ער האט זייער אסאך הויט, זייער אסאך לעדער וואס ער דארף ארבעטן אויף דעם. ולא לאכול רעדט זיך בסעודה גדולה, סעודה גדולה מיינט, מען קען זעהן תוס' כאפט עס אן, ס'רעדט זיך סעודת אירוסין אדער נישואין, גראדע אויך תוס' לייגט צו סעודת מילה, די אלע זאכן איז מער א גרעסערע סעודה ווי געווענליך, מה שאין כן א סעודה וואס איינער וואשט זיך ביי זיך אינדערהיים, דאס הייסט א סעודה קטנה און דאס איז נישט קיין פראבלעם. ולא לדין, דאס וואס איז געשטאנען אין די משנה אז מ'טאר זיך נישט זעצן צו א דין תורה, רעדט זיך ס'האלט זיך נאך בתחילת דין, מ'האלט נאך פאר אנפאנג, איז פאר מ'פאנגט אן צו הערן די צדדים פון ביידע זייטן, און נאכדעם פאנגט מען אן די דיינים רעדן צווישן זיך, און נאכדעם פאנגט זיך אן די גמר דין, עס איז א לאנגע זאך וואס קען זיך פארציען שעות ארוכות. דאס איז געווען די ערשטע תירוץ פון די גמרא, וואס לויט דעם קומט אויס אז סמוך למנחה קטנה טאקע, אפילו מיט טאמער מען האט אנגעפאנגען, דארף מען מפסיק זיין. דאס וואס איז געשטאנען אין אונזער משנה אז מען דארף נישט מפסיק זיין רעדט זיך סמוך למנחה גדולה, און די סיבה פארוואס לכתחילה טאר מען נישט איז ווייל ס'איז א גרויסע זאך. רב אחא בר יעקב אמר, ער גייט אויך גיין אזוי ווי אונז האמיר געהאט געזען ביז יעצט אז ס'רעדט זיך סמוך למנחה גדולה, אבער אנדערש ווי די ערשטע תירוץ וואס האט געזאגט אז סמוך למנחה גדולה לכתחילה מעג מען נאר א זאך וואס איז א גרויסע זאך, גייט ער זאגן אז אפילו די אנדערע אפילו טאמער עס איז נישט אזוי גרויס איז אויך דא א מקום לכתחילה מחמיר צו זיין, לעולם בתספורת דידן, א געווענליכע וואס מען שערט זיך די האר. לכתחילה אמאי לא ישב, פארוואס לכתחילה זאל ער זיך נישט אראפזעצן, גזירה שמא ישבר הזוג, כ'האב מורא עס וועט זיך צוברעכן די שער מאשין, וואס לויט דעם גייט אויסקומען טאמער מ'האט א פאר שער מאשינס איז עס נישט קיין פראבלעם, ולא למרחץ, לעולם קען זיין דאס וואס איז געשטאנען אין די משנה לכתחילה אפילו סמוך למנחה גדולה טאר מען נישט, א געווענליכע מרחץ, להזיע בעלמא, איי דו פרעגסט לכתחילה אמאי לא, גזירה שמא יתעלף, כ'האב מורא ער גייט ווערן גאר אפגעשוואכט און ער גייט נישט קענען דאווענען נאכדעם. די זעלבע זאך וואס איז געשטאנען אין די משנה ולא לבורסקי זאג איך לעיוני בעלמא, ער גייט נאר אריין קוקן און ער האט נישט ספעשל אסאך לעדער, ס'איז געווענליכע שיפמענט פון לעדער, לכתחלה אמאי לא, דילמא חזי פסידא בזביניה אפשר גייט ער זעהן איינמאל ער פאנגט אן צו ארבעטן וועט ער טרעפן א זאך וואס איז קאליע געווארן, ומטריד דאס גייט אוועקנעמען זיין ישוב הדעת און ער גייט מער נישט קענען דאווענען. די זעלבע זאך וואס די משנה האט ווייטער ממשיך געווען ולא לאכול בסעודה קטנה, דאס איז געשטאנען אז מען טאר נישט עסן רעדט זיך בסעודה קטנה א קליינע סעודה, א מענטש ביי זיך אינדערהיים, און לכתחילה אמאי לא דילמא אתי לאמשוכי איך האב מורא ער גייט ווערן נאכגעשלעפט, און איינמאל ער פאנגט אן צו עסן ווייסט מען נישט ווי לאנג ס'וועט זיך ציען. ולא לדין, די זעלבע זאך מען זאל נישט אנפאנגען קיין דין תורה, רעדט זיך בגמר הדין. מ'האלט שוין יא ביי די גמר דין, נישט ביי תחילת הדין, און אף על פי כן לכתחילה אמאי לא דילמא חזי טעמא וסתר דינא, איינמאל מ'האלט שוין צום סוף אפשר וועט ארויפקומען א נייע זאך וואס גייט ביי אים אין קאפ איבערדרייען די גאנצע פסק הלכה און ער גייט וועלן אנפאנגען נאכאמאל פון אנפאנג און דאס גייט זיך פארשלעפן זייער לאנג. קומט אויס האמיר דא צוויי תירוצים סמוך למנחה גדולה צו מען טאר נישט טון די אלע זאכן, צו ס'איז דווקא למשל סעודה, רעדט זיך דווקא א סעודה גדולה, די ערשטע וועג, אדער אפילו סעודה קטנה, די צווייטע וועג. יעצט דער מחבר פסק'נט אזוי ווי די צווייטע וועג, וואס לויט דעם גייט אויסקומען אז סמוך לסעודה, אפילו סמוך למנחה גדולה טאר מען נישט אפילו א קליינע סעודה, אבער דער רמא פסק'נט אזוי ווי די ערשטע וועג, וואס לויט דעם גייט אויסקומען אז סמוך למנחה גדולה איז דא א פראבלעם נאר א סעודה גדולה, מה שאין כן א סעודה קטנה איז נישט קיין פראבלעם, און די רמא איז ממשיך און ברענגט נאך א שיטה וואס האלט אז דווקא א סעודה גדולה איז א פראבלעם סיי ביי מנחה גדולה און סיי ביי מנחה קטנה, און די רמא זאגט עס וכן נוהגין, און די משנה ברורה ברענגט אויך אזוי אראפ, ס'קומט אויס אז די פראבלעם סיי ביי מנחה גדולה סיי ביי מנחה קטנה איז נאר א סעודה גדולה, מה שאין כן א סעודה קטנה, א מענטש וואשט זיך ביי זיך אינדערהיים איז נישט קיין שום פראבלעם, די משנה ברורה דארטן איז מסביר וויבאלד דער סדר איז געווען אז דער שמש פלעגט גיין רופן פאר מנחה האט מען נישט געדארפט מורא האבן אז עס וועט ווערן פארשלעפט, איז מען דארף צולייגן הגם אונזערע היינטיגע צייטן האבן מיר נישט דאס, אבער דער סדר איז אז מען דאווענט מנחה סוף טאג. דארף אויך נישט מורא האבן און דאס איז אלעס ביי א סעודה קטנה, קומט אויס הלכה למעשה ווי ס'זעהט אויס פון די רמ"א איז נישטא קיין שום פראבלעם אנצופאנגען א סעודה קטנה סיי סמוך למנחה גדולה און אפילו סמוך למנחה קטנה אפילו נאך מנחה קטנה אויכעט, מה שאין כן א סעודה גדולה טאר מען נישט אפילו סמוך למנחה גדולה איז דאס איז נוגע למעשה ווען מ'גייט צו א חתונה, א חתונה הייסט זיכער א סעודה גדולה איז מ'זעהט אין די רמ"א און דער רמ"א פירט דארטן אויס להלכה אז יש להחמיר. אפילו סמוך למנחה גדולה, קומט אויס אז היינטיגע צייטן איז כדאי מ'זאל זיך קיינמאל נישט אראפזעצן וואשן ביי די סעודה פאר מ'האט געדאווענט מנחה, אפילו טאמער ס'איז זומער און ס'איז זייער שפעט דער זמן, זאל מען אייביג זען צו דאווענען מנחה פאר מ'פאנגט אן די סעודה. ס'איז אבער געשטאנען אין די משנה, איינמאל מ'האט אנגעפאנגען, אפילו באיסור, דארף מען נישט מפסיק זיין, ווילאנג ס'איז נאך דא צייט אינמיטן טאג צו דאווענען

רב אמר משיטול ידיו, פון ווען מען וואשט זיך, ר' חנינא אמר משיתיר חגורה, ביז ער טוט זיך אויס די גארטל. זאגט די גמרא ולא פליגי הא לן והא להו, ס'ווענדט זיך, די בני בבל פלעגן זיך אנטון די גארטל זייער שטארק, ממילא פאר זיי האבן אנגעפאנגען צו עסן האבן זיי מתיר געווען די גארטל, דאס איז געווען התחלת הסעודה. מה שאין כן די בני ארץ ישראל האבן נישט געהאט אזא גארטל וואס איז געווען אזוי טייט האט מען עס נישט געדארפט עפענען, ביי זיי איז התחלת הסעודה פון ווען מ'וואשט זיך. שוין, מיר גייען מארגן ווייטער.